מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף קי"ג עמוד א'. לאמיר נעמען צוויי שורות פון אויבן. אמר ליה רב לרב אסי, זאגט רב צו רב אסי, לא תדור במתא דלא צניף בה סוסיא ולא נבח בה כלבא, גיי נישט וואוינען אין א שטאט וואס מען הערט נישט דארטן די פערדן און מען הערט נישט דארטן די הינט. פארוואס דא גנבים דארטן, אזא פלאץ קען קומען אויבים, אזא פלאץ זאלסטו נישט גיין וואוינען. און פשוט פשט איז אזוי, א הונט ווייסט יעדער איינער איז א שומר, א הונט געבט אכטונג, אז מען הערט א הונט ארום גיין, איז געבט מען מער אכטונג. א סוס איז אויכעט, אין יענע צייט נישט געווען קיין קארס, און ווי אזוי גייט מען ארום, ווי אזוי לויפט מען איינעם נאך, איז מיט א פערד. איז אז גנבים אויבים הערן אז דא הערט מען נישט קיין פערד, טראכטן זיי אה, די שטאט, דא קען מען לייכט באגנב'ענען, דא קען מען לייכט איבערנעמען, ווייל אפילו זיי ווילן דיך נאכלויפן, דיך נאכלויפן צו פיס, נו, ווי ווייט קען מען שוין לויפן, איז פאר דעם אין אזא שטאט, דארט זאלסטו נישט גיין וואוינען. נאך א זאך, ואל תדור בעיר דריש מתא אסיא, גיי נישט וואוינען אין א שטאט וואס דער ראש פונעם שטאט ער איז א דאקטער, א דאקטער איז ביזי גאנצע צייט מיט חולים, מיט מענטשן וואס ער דארף אכטונג געבן פאר זיי, איז קיין צייט פאר די שטאט האט ער נישט, פארדעם אין אזא שטאט זאלסטו נישט גיין וואוינען. און אנדערע זאגן, דער דאקטער, זיין קאפ פארט אים אזוי אלעס מיט געזונט, יעצט מוז מען שלאפן, יעצט מוז מען עסן, יעצט איז צייט פאר עקסערסייז, און ס'וועט קומען זאכן פון די שטאט, ס'וועט קומען ביינאכט און זאגן ניין, יעצט האב איך נישט קיין צייט, יעצט מוז איך גיין שלאפן, יעצט מוז איך עסן, יעצט מוז איך דאס טון, יעצט מוז איך יענץ טון. פאר דעם אין אזא שטאט אז די דאקטער איז דער ראש פון די שטאט גיי נישט וואוינען אין אזא פלאץ. א דריטע פשט איז, אין א פלאץ וואס דער באלעבאס דארטן, דער ראש פון די שטאט איז איסי, איינער ווי דיך, א תלמיד חכם, א תלמיד חכם האט נישט קיין צייט צו פירן א שטאט, ער איז ביזי מיט לערנען תורה, איז אין אזא שטאט זאלסטו נישט גיין וואוינען. און נאך א זאך, ולא תנסיב תרתי, זאלסט נישט גיין חתונה האבן מיט צוויי פרויען, און אי נסבת תרתי, אויב האסטו יא חתונה געהאט מיט צוויי, נסיב תלת, גיי חתונה האבן מיט א דריטע. זאגט אים אזוי, אז דו האסט חתונה געהאט מיט צוויי פרויען, מאכט זיך אמאל א שלום בית פראבלעם, די צוויי פרויען וועלן גיין אקעגן דיך, און דו'סט זיין אין צרות. פאר דעם וואס דו זאלסט טון איז, נעם א דריטע פרוי. אלע דריי זאלן גיין אקעגן דיך, דאס איז שוין נישט מסתבר. פאר דעם צוויי, דא וואלט איך מורא געהאט. ענדערשער נעם צו א דריטע, דריי צוזאמען אקעגן דיך, נא, דאס העט שוין נישט געשען. אמר ליה רב לרב כהנא, זאגט דער רב ווייטער, און יעצט רעדט ער צו רב כהנא און ער זאגט אזוי, הפוך בנבילתא ולא תיפוך במילי, ענדערשער זאלסטו גיין איבערדרייען נבילות ווי גיין טוישן דיינע ווערטער, וואס פשט איז דו האסט צוגעזאגט א זאך פאר א מענטש זאל ער וויסן דיין ווארט איז א ווארט, א יא איז א יא, א ניין איז א ניין, אז דו זאגסט צו מוזט עס האלטן, אפילו דורך דעם מוזטו צוקומען צו מוזן מאכן עפעס א ביליגע ארבעט, זאלסטו וויסן, הפוך בנבלתא ואל תיפוך במילי און דריי נישט אויס דיינע ווערטער. נאך א זאך זאג איך דיר, פשוט נבלתא בשוקא, זאלסט גיין אראפשלעפן די הויט פון א נבילה אויפן גאס, אויפן שוק, ושקול אגרא, און אויף דעם זאלסטו באקומען דיין שכר, ולא תימא זאלסטו אבער נישט זאגן, כהנא אנא, איך בין א כהן, וגברא רבא אנא, איך בין א חשוב'ע איד, וסניא בי מילתא, עה, דאס איז בענית מי, איך בין א חשוב'ע מענטש, איך קען נישט טון מיט אזא זאך. זאלסטו וויסן דו דארפסט האבן דיין פרנסה, דארפסט האבן א כשר'ע פרנסה, ענדערש זאלסטו גיין מאכן א זאך וואס נישט אזוי בכבוד'דיג פאר דיך, און זאלסט נישט גיין זאגן, אה, איך בין א כהן, איך בין א חשוב'ע מענטש, און שפעטער גיין מאכן עפעס א צווייטע זאך וואס דו וואלסט נישט געדארפט מאכן. און די דריטע זאך זאג איך דיר, סלקת לאיגרא, אז דו גייסט ארויף אויפן דאך, פשט דו פארסט אוועק, אפילו נישט קיין ווייטע פלאץ, שירותך בהדך, דיין עסן זאלסטו האבן מיט דיך, און איך זאג דיר אפילו אין א פלאץ וואס דו ווייסט קלאר, אז מאה קרי במתא בזוזא, אז דו לייסט דארטן, איז זייער ביליג, קענסט קויפן פאר איין זוז קענסטו קויפן עסן דארטן, ס'אזוי ביליג. אה, ס'וועט זיכער זיין דארטן. כ'דארף מיטשלעפן? זאג איך דיר ניין. תותי כנפיך נהוי, דיין עסן זאל זיין מיט דיך, זאלסט אונטער דיין רעקל זאלסטו אייביג האבן דיין עסן. אמר ליה רב לחייא בריה, זאגט רב צו חייא זיין זון, איך וויל דיר אויך געבן אפאר עצות טובות, און איך העל דיר זאגן אזוי. לא תשתי סמא, זאלסט נישט נעמען קיין דראגס. אפילו דארפסט עס האבן לצורך רפואה, זאלסטו וויסן וועסט ווערן עדיקטעד דערפון, ס'וועט דיך קאסטן ממון ודמים. לאז אפ די סארט זאכן, זוך דיך א צווייטן וועג. נאך א זאך זאג איך דיר, ולא תשוור ניגרא, זאלסט נישט מאכן קיין גרויסע סטעפס, זאלסט נישט גיין קיין פסיעות גסות, אז דו גייסט, ביסט א תלמיד חכם, זאלסט גיין אויף א איידעלע וועג. נאך א זאך, ולא תעקר ככא, זאלסט נישט ארויסשלעפן קיין ציין, א ציין איז א חלק פון די גוף, ס'עט זיך אויסהיילן, ס'איז דיר שווער יעצט, ס'טוט דיר טאקע וויי, זאלסטו וויסן ס'עט זיך אויסהיילן, גיי נישט ארויסשלעפן קיין ציין. און נאך א זאך, ולא תקנא בחיויא, גיי נישט טשעפענען מיט א שלאנג, ולא תקנא בארמאה, און גיי זיך נישט טשעפענען מיט א גוי. און אויף דעם זאגט די גמרא תנו רבנן, ג' אין מתקנאין בהן, מיט דריי טאר מען זיי זיך נישט טשעפען דערמיט, ואלו הן דאס זענען זיי, נכרי קטן, א קליינע גוי, ונחש קטן, א קליינע שלאנג, א שלאנג אפילו עס איז קליין, אבער נאכאלס, דו ווייסט נישט וואס זי קען טוען צו דיר, ותלמיד קטן, און א קליינע תלמיד, און מאי טעמא פארוואס, זאלסטו וויסן דמלכותייהו אחורי אודנייהו קאי, זייער מלכות שטייט נאך פון אונטער זייער אויערן, פשט איז, דו ווייסט נישט, דער גוי, יעצט איז ער קליין, דו מיינסט דו קענסט זיך טשעפענען מיט אים, איין טאג העט ער ווערן גרויס, ווי ווייסטו וואו ער העט אנקומען, זיין מזל העט זיך טוישן, און ער העט נאך נקמה נעמען פון דיר. זעלבע זאך א תלמיד, דו מיינסט אה, וואס קען ער, וואס ווייס ער, איך בין דער גרויסער רבי, איך קען, זאלסטו וויסן ניין, איין טאג קען ער אויסוואקסן, און דו העסט נאך זיצן ביי אים, ער העט נאך מאכן בושות פון דיר, איז געב אכטונג, און גיי דיך נישט שפילען מיט די חברה. אמר ליה רב לאייבו בריה, זאגט רב, און ער רעדט צו זיין נעקסטן זון, ער רעדט צו אייבו און ער זאגט אים אזוי, טרחי בך בשמעתא ולא מסתייע מילתא, איך האב דיר פראבירט מסביר זיין די גמרות, איך האב דיר פראבירט אויסצולערנען, ס'איז נישט געגאנגען, ס'איז נישט אריינגעגאנגען, נישט געפערליך, תא אגמרך מילי דעלמא, קום, איך העל דיר אויסלערנען וועלטליכע זאכן, איך העל דיר אויסלערנען אביסל מסחר, עסט דאך מוזן אריין גיין אין די עולם המסחר, לאמיר דיר עפעס אויס לערנען, און ער זאגט אים אזוי, אדחלא אכרעיך, ווי לאנג די זאנד איז נאך אויף דיין פיס, זבינך זבין, דיינע סחורה וואס דו האסט געקויפט צו פארקויפן, גלייך זאלסט עס פארקויפן, שלעפ נישט, האסט געקויפט זאכן, דו ווילסט עס גיין פארקויפן, מאך עס גלייך, און אזוי וועסטו האבן געלט, וועסטו קענען ווייטער דרייען, אז דו העסט שלעפן, עסט בלייבן שטעקן דערמיט, שפעטער העסטו נישט קענען ווייטער אנגיין אין דיין געשעפט. נאך א זאך זאג איך דיר, כל מילי זבין ותחר, ותחרט, יעדע זאך קען זיין אמאל העסטו עס פארקויפן און עסט חרטה האבן, שפעטער העסטו די פרייזן גיין ארויף ווייל ס'קען בעסער פארקויפן, ס'איז נארמאל דאס, און לערן דיך אויס, יעדע זאך ס'זענען זאכן דא וואס מען דארף ווארטן, אמאל נישט. אבער בר מחמרא חוץ פון וויין, דזבין ולא תחרט, אויף וויין זאלסטו קיינמאל נישט קיין חרטה האבן, וויין איז א זאך וואס קען קאליע ווערן, און הגם שפעטער העסטו די פרייזן גיין ארויף, אבער די מציאות איז ס'קען קאליע גיין, און אויב ס'איז געווארן קאליע האסטו גארנישט דערפון, איז ביי וויין דארטן דו האסט עס ס'איז גרייט גיי עס פארקויפן. נאך א זאך זאג איך דיר, שרי כיסך, עפן דיין בערזל, דאס הייסט איינער דארף דיך באצאלן ווייל ער וויל האבן סחורה פון דיך, עפן דיין בערזל ופתח שקך, און שפעטער ערשט עסטו עפענען דיין סחורה, דאס הייסט, ערשט מאך זיכער אז יענער צאלט דיך, און נאכדעם וואס יענער האט דיך געצאלט עסטו איבערגעבן דיין סחורה, עסט מיינען אקעי, יענער זאגט איך גיי צאלען, איך וועל אים געבן קרעדיט, ניין ניין ניין ניין, ערשט מאך זיכער דו באקומסט דיין געלט, און נאכדעם וועסטו געבן דיין סחורה צו יענעם. און נאך א זאך זאג איך דיר, קבא מארעא, ענדערש זאלסטו באקומען איין קב דא פון די ערד, דאס הייסט פון א פלאץ וואס דו ביסט באקאנט מיט, א זאך וואס איז נאנט, ולא כורא מאיגרא, און נישט קיין כור וואס באמת איז הונדערט פופציג מאל מער מאיגרא פונעם דאך פון א ווייטע פלאץ, ענדערש זאלסטו פירן דיינע געשעפטן אין א זאך וואס דו פארשטייסט, א זאך וואס איז נאנט, ווי גיין אויף א ווייטערע פלאץ, א זאך וואס דו ביסט נישט באקאנט דארטן, און דארטן מיינסטו אה, דארט זענען די גרויסע גליקן, דארטן וועל איך מאכן מיין גרויסע געלט, זאגט ער ניין, ענדערש א קב דא, ווי הונדערט פופציג מאל מער אויף א צווייטן פלאץ וואס דו ווייסט נישט אין וואס דו לאזט דיך אריין. נאך א זאך זאג איך דיר, תמרי בחלוזך אז דו האסט די תמרים וואס ליגן אין דיין קארב, דו האסט אלעס גרייט, דיינע תמרים, דיינע טייטלען זענען גרייט, מען גייט מאכן ביר פון דעם, דאס איז דיין געשעפט, לבי סודנא רהוט, זאלסטו גלייך לויפן צו די פלאץ וואס מען מאכט ביר, אז ס'ליגט ביי דיך, עסט הנאה האבן, עס אביסל נאשן, עס אביסל עסן, געבן פאר א צווייטן, פאר דיינע קינדער, און צום סוף בלייבסטו מיט גארנישט. איז אז דו האסט עס גרייט, גלייך לויף צום פלאץ וואו מען מאכט די ביר און געב עס גלייך איבער. ועד כמה און ביז וויפיל, אפילו איך האב גאר אסאך, נאך אלץ מוז איך גלייך לויפן? אמר רבא אויף דעם זאגט רבא ניין, עד תלת סאה ביז דריי סאה. אויב דו האסט שוין מער ווי דריי סאה, דאס איז צווישן פֿינף און צוואַנציק ליטער אדער דריי און פֿערציק ליטער די העכערע שיעור איבער חזון איש שיעור, איז ביז דעמאלס זאלסטו וויסן אז דו האסט שוין מער ווי דאס, אביסל געגעסן אביסל גענאשט, עט גארנישט געשען דו האסט גענוג. אויב דו האסט ווייניגער פון דעם, מאך זיכער דו לויפסט גלייך און דו געסט איבער דיין סחורה כדי עס זאל נישט אויפגעגעסן ווערן. זאגט די גמרא, ואמר רב פפא, רב פפא זאגט, אי לא דרמאי שכרא, טאמער נישט אז איך בין דער וואס מאכט ביר, זאלסטו וויסן לא איעתרי, בין איך נישט געווארן רייך, דאס הייסט איך בין נאר געווארן רייך וויבאלד איך האב געדילט מיט ביר, די ביר האט מיך געמאכט רייך, דאס איז געווען מיין ביזנעס און דורך דעם בין איך געווארן רייך. איכא דאמרי איז דא אנדערע וואס זאגן אז ס'איז נישט געווען רב פפא דאס, נאר אמר רב חסדא, רב חסדא האט געזאגט, אי לא דרמאי שכרא ווען נישט אז איך האנדל מיט ביר, ווען נישט אז איך מאך ביר, לא איעתרי זאלסטו וויסן וואלט איך נישט געווארן רייך. זאגט די גמרא מאי סודנא, דער מענטש וואס מאכט ביר ווערט אנגערופן סודנא, פרעגט די גמרא וואס איז די לשון סודנא, פון ווי קומט דאס? אמר רב חסדא זאגט רב חסדא, די שורש דערפון איז סוד נאה וגמילות חסדים, פשט איז ביר איז א זאך וואס איז א גוטע סוד אין דעם, עס הייסט מען קען ווערן רייך דערפון, מען קען מאכן א שיינע פרנסה דערפון, און אויפן זעלבע צייט וגמילות חסדים. וואס קאסט שוין ביר? האסט געסט וואס קומען אריין צו דיר, דו ווילסט זיי געבן עפעס א מער בכבוד'דיגע זאך, געסט זיי א גלעזל ביר, עס קאסט נישט אסאך. איז בשעת מעשה, ווען דו קענסט האבן א שיינע פרנסה, אויפן זייט קענסטו מאכן גמילות חסדים, קענסט געבן איינעם, קענסט איינעם דערפרישן, דערקוויקן דערמיט, איז פארקערט האסטו נאך די מצוה פון גמילות חסדים אויכעט. אמר רב פפא זאגט רב פפא כל אגב יעדע זאך וואס מען דארף האבן א שטר דערפאר ווי למשל א שטר הלוואה זאלסטו וויסן ס'איז זייער פיין און וואויל דו ווילסט פארבארגן געלט פאר א צווייטן ווילסט טון די מצוה אבער זאלסטו וויסן גביה בעי נאך אלץ שפעטער מוזט עס איינמאנען דאס הייסט רעד דיך נישט איין אה כ'האב א שטר אלעס איז אקעי איך האב עס קלאר געשריבן און איך וועל קענען גובה זיין פון איבעראל ביסט גערעכט טאקע ס'קומט זיך דיר די געלט און עווענטשעלי גייסט עס באקומען, אבער נאכאלץ דו מוזט עס גובה זיין, און דאס איז נישט אייביג א לייכטע זאך. און נאך א זאך זאגט רב פפא, כל אשראי, יעדע זאך וואס דו גיבסט א קרעדיט פאר א צווייטן, צו דו האסט נישט קיין שטר פאר אזא סארט זאך, ספק אתי ספק לא אתי, זאלסטו זיין געריכטן אויף דעם, ספק אתי, ספק לא אתי, איך יא צוריק צאלן, איך וועל נישט צוריק צאלן, איך וועל מארגן צאלן, איך וועל איבערמארגן צאלן, האסט נישט קיין שטר, ס'איז עפעס א שוואכע מעשה, און זאלסטו וויסן ודאתי, אפילו ווען ס'קומט, אסאך מאל מעות רעות נינהו, ס'איז שלעכטע געלטער, אדער צאלט ער דיך סתם מיט קליינע קוינס, און ס'איז סתם א פעגעריי פאר דיך, אדער אפילו דו האסט אים געבארגט לאמיר זאגן טויזנט, און ער צאלט דיך הונדערט, הונדערט, הונדערט, ס'איז נישט די זעלבע זאך ווי צוריקבאקומען די גאנצע טויזנט אויף איינמאל. איז דאס וואס רב פפא זאגט, זאלסטו וויסן, דו גייסט פארבארגן פאר א צווייטן, דארפסטו זיין געראכטן אויף דעם. ג' דברים אמר רבי יוחנן בשם אנשי ירושלים, דריי זאכן האט רבי יוחנן געזאגט בשם די אנשי ירושלים. די ערשטע זאך איז, כשאתה יוצא למלחמה, דו גייסט ארויס אין א מלחמה, אל תצא בראשונה, גיי נישט ארויס פון די ערשטע מענטשן, זיי נישט דער וואס זאגט איך דארף זיין ביי די פראנט, אלא תצא באחרונה, דו זאלסט גיין פון הינטן, די לעצטע זאלסטו גיין, פארוואס? משום שתכנס בראשונה, כדי שתכנס ווען ס'קומסט אריין, דאס הייסט אויב מ'דארף צוריק לויפן, דעמאלס זאלסטו זיין בראשונה צו זיין פון די ערשטע. נאך א זאך זאגט ער, ועשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, קומט צו א שבת, דו האסט נישט אסאך, איז ענדערש עשה שבתך חול, גיי נישט צוקומען צו אנדערע מענטשן, אזוי האט מען שוין פריער געלערנט, אוואדי א מענטש זאל עפעס צולייגן, אבער סתם מוזן צוקומען און גיין האבן א הערליכע שבת מאכן שיינע גרויסע זאכן אויף יענעמס חשבון, אויף דעם זאגן זיי די אנשי ירושלים עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. און די דריטע זאך זאגט ער בשם די אנשי ירושלים, והוי משתדל עם מי שהשעה משחקת לו, גיי און לייג דיך צוזאם מיט איינער וואס דו זעסט האט א גוטע מזל, אזוי האט מען שוין פריער געזאגט די גמרא, מאך עפעס א ביזנעס מיט אים, מאך א שותפות מיט אים, גיי קויפן פארקויפן צו אים, אויב דו זעסט איינער וואס האט א גוטע מזל, טשעפע דיך אן צו אים, ווייל דאס וועט אריבער קומען צו דיך אויכעט. שלשה דברים אמר רבי יהושע בן לוי, דריי זאכן האט רבי יהושע בן לוי געזאגט בשם אנשי ירושלים, און ער זאגט אזוי, אל תרבה בגנות, געב אכטונג, און אנדערע זאגן בגגות, געב אכטונג, מאך נישט זאכן אין פאבליק. אפילו גגות איז געווען אזא פלאץ וואס איז געווען אזוי האלב פאבליק האלב נישט, זאלסטו וויסן מענטשן זעהן, דארפסט אכטונג געבן וואס טוט זיך דארטן. משום מעשה שהיה, אזוי ווי די מעשה מיט דוד מיט בת שבע, ווי דוד האט געזעהן אז בת שבע וואשט זיך דארטן אויפן דאך, דורכדעם האט ער געוואלט חתונה האבן מיט זי, און פארשטייט זיך אז יעדער איינער וואס זאגט אז דוד האט חוטא געווען איז אינו אלא טועה פארשטייט זיך טאר מען נישט רעדן אפילו אזוי אויף דוד, אבער די מעשה פון דוד בת שבע איז געשען אויפן דאך, איז געב אכטונג, זאכן וואס מ'טוט אויפן דאך דארפן זיין בצנעה. נאך א זאך, בתך בגרה, דיין טאכטער ווערט עלטער, שחרר עבדך, פארשיק דיין קנעכט ותן לה, דאס הייסט אפילו דו זעסט ביי דיין טאכטער די שידוכים גייען נישט, און דו ווילסט האבן עפעס די שענסטע זאך, זאלסטו וויסן, אפילו דיין עבד זאלסטו נעמען, זי זאל נישט בלייבן אויף אליינס. און אנדערע זאגן, בתך בגרה, בגרה איז א צוועלף א האלב, אז אין די צייט פון די גמרא האט מען חתונה געהאט ביי צוועלף, ער זאגט אפילו זי ווערט שוין נאר צוועלף א האלב, דו זעסט זי ווערט שוין עלטער, ס'גייט נישט מיט שידוכים, שחרר עבדך, פארשיק דיין קנעכט ותן לה און געב עס פאר זי. די דריטע זאך וואס ער זאגט איז, והוי זהיר באשתך מחתנה הראשון, געב אכטונג פון דיין פרוי, ווען זי האט אריינגענומען יעצט דעם ערשטן איידעם. דאס הייסט דיין ערשטע איידעם איז יעצט געקומען ביי דיר אינדערהיים? דיין טאכטער האט חתונה געהאט? געב אכטונג מיט דיין ווייב. מאי טעמא? רב חסדא אמר משום ערווה. חס ושלום קען צוקומען צו ערווה. זי וועט האבן עפעס א געוויסע ליבשאפט צו איר ערשטע איידעם, און חס ושלום קען צוקומען צו ערווה. רב כהנא אמר משום ממון. רב כהנא זאגט, אלס געלט. זי וועט ליב האבן איר ערשטע איידעם, וועט זי אים וועלן עפעס געבן ספעציעלע זאכן, וועט זי אים געבן געלט, זי וועט אויך ספענדן געלט אויף אים, און זי וועט נעמען איר מאנ'ס געלט און אויסגעבן אויף אים, אויף דעם געט ער דיר אן עצה טובה, געב אכטונג, האסט איינגענומען דיין ערשטע איידעם, געב אכטונג. און אויף דעם זאגט די גמרא, הא והא איתנהו, ביידע זענען ריכטיג, מען דארף אכטונג געבן סיי פון ערווה און מען דארף אכטונג געבן אויך פונעם געלט. אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן, שלושה מנוחלי העולם הבא, דריי זענען די וואס באקומען עולם הבא, ואלו הן דאס זענען זיי, די ערשטע איז הדר בארץ ישראל, איינער וואס וואוינט אין ארץ ישראל, והמגדל בניו לתלמוד תורה, איינער וואס האדעוועט אויף זיינע קינדער פאר תלמוד תורה, און די דריטע זאך איז והמבדיל על היין במוצאי שבתות, און איינער וואס מאכט הבדלה אויף וויין אויף מוצאי שבת, פרעגט גמרא מאי היא, וואס איז די גרויסע חידוש דערפון? זאגט גמרא יא, דמשייר מקידושא לאבדלתא, דער מענטש האט גענוג וויין פאר קידוש, ער האט גענוג וויין פאר הבדלה, אבער צו טרינקען וויין אינמיטן סעודה אויף דעם האט ער נישט גענוג. איז טראכט זיך דער מענטש, ווייסט וואס, הבדלה וועל איך נעמען פון א צווייטן, איך וועל מיך אן עצה געבן מיט הבדלה. אויף דעם זאגט ער ניין, אז דו גייסט נישט טרינקען ביי די סעודות, און פארקערט דו לאזט איבער דיין וויין פאר הבדלה, זאלסטו וויסן ביסטו מנוחלי עולם הבא. אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן, שלשה מכריז עליהן הקדוש ברוך הוא בכל יום, אויף דריי מענטשן, אויף דריי סארטן מענטשן, רופט אויס דער אייבערשטער יעדן טאג און ער זאגט, קוק אן, דאס איז מיין קינד, קוק ווי שטאלץ איך בין אויף אים, קוק ווי שטארק ער האלט זיך איין. די ערשטע זאך איז על רווק הדר בכרך, א רווק, א בחור, א יונגערמאן, וואוינט אין א שטאט וואס מען זעט זאכן, מען הערט זאכן, און ער האלט זיך איין ואינו חוטא איז נישט חוטא, זאלסטו וויסן אויף דעם, די אייבערשטער האט א שפעציעלע שטאלצקייט, דו האלטסט דיך איין, דו באשטארקסט דיך אויף דיינע תאוות, זאלסטו וויסן די אייבערשטער רעדט פון דיך. די צווייטע זאך איז ועל עני המחזיר אבידה לבעליו, א עני וואס טרעפט א זאך, ער טראכט קוק איך בין א עני, איך דארף האבן די געלט, ס'פונקט מן השמים איך האב עס געטראפן, ער דארף עס יא געבן, דארף עס נישט צוריק געבן, אה, יענער האט זיך מסתמא מייאש געווען, ס'איז דא וועגן, ס'איז דא היתרים, און איינער איז זיך מתגבר, און ער געבט עס צוריק. ועל עשיר המעשר פירותיו בצנעה, אט דער עושר, וואס ער קען געבן זיינע צדקות, און ער האט אסאך צו געבן, און ער קען עס מאכן בפרהסיא, מיט א פאמפעריי, מיט זיין נאמען זאל זיין איבעראל, מיט נעמען אויף בילדינגס, וואס זאל נאר זיין, און ער קען מאכן א גאנצע זאך דערפון, און ער מאכט עס בצנעה, ער מאכט עס רואיגערהייט, ער געבט זיין געלט, ער געבט זיינע צדקות, אויף דעם פרייט זיך דער אייבערשטער, דער אייבערשטער זאגט קוק אן, דאס איז מיין איד, אויף דעם בין איך אזוי שטאלץ. ווי די מפרשים ברענגען ארויס, אז דאס באמת מיינט נישט דווקא די דריי זאכן, נאר דאס זענען דריי פארשידענע תאוות, צו ס'איז די תאוות הגוף, צו ס'איז די תאוות הממון, צו ס'איז די תאוות הכבוד. די אלע דריי זאכן, א מענטש קען זיך באשטיין אויף דעם, א מענטש קען זיך באהערשן אויף דעם, און ער האלט זיך און ער איז עומד ביים נסיון, אויף דעם זאגט דער אייבערשטער, אה, קוק דאס איז מיינס א קינד. דערציילט די גמרא רב ספרא רווק הדר בכרך הוה, רב ספרא איז געווען א בחור האט געוואוינט אין א גרויסע שטאט, א גרויסע שטאט דרייען זיך מענטשן, געווען נסיונות דארטן, איז תני תנא קמיה דרבא ורב ספרא, איין טאג מאכט זיך אז רבא מיט רב ספרא זיצן צוזאמען, און ס'איז דא עפעס א חכם דארטן וואס זאגט פאר מימרות, וואס זאגט פאר ברייתות, און ער האט געזאגט די זאך אז דער אייבערשטער איז שטאלץ אויף דעם איין א רווק א יונגער וואס וואוינט אין א שטאט און ער האלט זיך איין פון זיך חוטא זיין איז צהבו פניו דרב ספרא רב ספרא'ס פנים האט אויפגעלאכטן אמר לו רבא האט רבא אים געזאגט לא כגון מר רב ספרא איך פארשטיי פארוואס דו פרייסט דיך אבער לא כגון מר נישט פון דיך רעדט מען דו ביסט שקוע על התורה ועל העבודה זיצט אין די בית מדרש א גאנצן טאג דו האסט נישט די נסיונות נישט פון דיך רעדט מען אלא כגון ר' חנינא ור' אושעיא וואס יא רעדט מען פון ר' חנינא מיט ר' אושעיא דהוו אושכפי בארעא דישראל, וואס זיי זענען געווען שוסטערס אין ארץ ישראל, והוו יתבי בשוקא דזונות זענען געזעסן דארטן, זייער ארבעט איז געווען דארטן צווישן די שוק, וואס דארטן זענען אויך געווען זונות, ועבדי להו מסאני לזונות, און זיי האבן אויך געדארפט מאכן שיך פאר די זונות, ועיילי להו, און שפעטער האבן זיי עס געדארפט דעליווערן, ס'הייסט זיי זענען געווען אין קאנטאקט מיט די זונות. און אינהו מסתכלי בהו, די זונות האבן געקוקט אויף זיי, אבער ואינהו לא מדלן עינייהו לאיסתכולי בהו, אבער זיי, זיי האבן קיינמאל נישט אנגעקוקט, רבי חנינא מיט רבי אושעיא האבן קיינמאל נישט אויפגעהויבן די אויגן חס ושלום נישט אריינקוקן אין די זונות. איז אויף דעם, זאגט ער, אויף דעם איז געזאגט געווארן, אך, דאס איז מיינע קינדער, אויף דעם זאגט דער אייבערשטער, דאס זענען די קינדער, פון דעם רעד איך, אויף דעם בין איך אזוי שטאלץ. די גמרא ענדיגט די מעשה און זאגט די גמרא, און מומתייהו הכי, די זונות פלעגן מאכן אזעלכע שבועות, בחייהן רבנן קדישי דבארעא ישראל, אינעם לעבן, איך מאך א שבועה אינעם לעבן פון די הייליגע רבנן וואס האבן געוואוינט אין ארץ ישראל, וואס זיי האבן געקענט עדות זאגן אז זיי האבן קיינמאל נישט חוטא געווען, איז אפילו די זונות, ווען זיי זענען געגאנגען מאכן א שבועה, האבן זיך באנוצט מיט דעם לשון און געזאגט, בחייהן רבנן קדישא דבערי ישראל.